פאר די אונטערנעמונגען מיט דעם גאסט, איז געווען גאר נאטירליך אז דער מאנטריאלער ייוואו קאמיטעט זאל זיך פרייוויליג מעלדן צו דער אויפגאבע. די ביבליאטעק, דער יידישער נאציאנאלער ארבעטער-פארבאנד, די הסתדרות, די ווילנער, האבן ארגאניזירט פארשידענע ערפאלגרייכע אונטערנעמונגען מיט דעם געהויבענעם גאסט, און נאטירליך אויך דער קאנאדער יידישער קאנגרעס אליין. דעמאָלט האָבן מיר אויף זיך גענומען די באַשיידענע און אויך סענטימענטאַלע ראָלע צו אָרגאַניזירן דעם געזעגנונגס-אָוונט. און אָט איז דער אָוונט, און גאָט צו דאַנקען איז ער שיין פֿאַרטראָטן דורך אַ ווירדיקן עולם פֿון פֿאַרהערער, מחמת דער גאַסט האָט זיך באַליבט געמאַכט, זייער באַליבט געמאַכט בײַ אונדז אין שטאָט.

און אז מיר האבן געזען די רשימה פון די טעמעס אויף וועלכע סוצקעווער איז וויליג צו רעדן צו אונז, האבן מיר נישט אָן כוונה אויסגעקליבן די טעמע מיין לעבן און מיין ליד, ווייל מיר זענען זיכער אז אין פארלויף פון דער לעקציע וועט אים אויסקומען נישט איינמאל צו דערמאנען זיין פארבינדונג מיט דעם ייוואו אין ווילנע, און ער וועט אונז דערציילן אזעלכע פרטים און אזעלכע עפיזאדן וואס מיר האבן ביז איצט קיין אהנונג נישט געהאט וועגן זיי. און סוצקעווער קען פשוט פארכאפן דעם אטעם פון די צוהערער מיט זיין דערציילן פונקט ווי ער דערהייבט אונז מיט זיין דיכטן. מיר ווילן ניט דורכלאזן די געלעגנהייט צו דערמאנען דעם חשוב'ן עולם וועגן דער טעטיקייט פון יידישן וויסנשאפטליכן אינסטיטוט אין ניו יארק בכלל און דער טעטיקייט פון אונזער ייוואו קאמיטעט אין מאנטריאל

אין נאמען פון ייוואו קאמיטעט עפן איך דעם היינטיגן אוונט און גיב איבער די ווייטערדיגע אנפירונג פון דער אונטערנעמונג דעם אקטיוון מיטגלידער פון אונזער ייוואו קאמיטעט, דעם דינאמישן קולטור-טוער פון אידישן מאנטריאל, דעם דיכטער און קאלעגע פון גאסט מלך ראוויטש.

אזויווי דאס איז א געזעגנונגס אוונט, וואלט כדאי געוועזן מיט אפאר ווערטער צו דערמאנען זיך וועגן דער באגעגענונג, און וועגן דעם אופן ווי אזוי די באגעגענונג איז צושטאנד געקומען, ווייל עס איז געוועזן און איז א גרויסע געשעעניש דער באזוך פון סוצקעווערן דא ביי אונז אין שטאט. איז אזוי ווי עס איז א געזעגענונג לאמיר רעדן אפאר ווערטער וועגן דער באגעגעניש עס האט שוין חבר רוסקעס אביסל וועגן דעם דערמאנט און חבר ישראל ראבינאוויטש האט וועגן דעם היינט אביסל אויספירליכער געשריבן אין דעם היינטיגן קאלום און בכלל ניצן מיר אויס די איצטיגע געלעגנהייט ווייל פאר אונז איז דאס אזוי צו זאגן די לעצטע געלעגנהייט אין דעם שייכות ניצן מיר אויס די געלעגנהייט און מיר דאנקען דעם, דער היגער לאקאלער צייטונג ווי בכלל אלערליי צייטונגען דא אין לאנד וואס האבן מיט אזויפיל ווארעמקייט זיך באצויגן צו דעם באזוך פון אברהם סוצקעווערן אין קאנאדע.

ווייל ס'איז א גוטע אידעי געוועזן. האבן מיר געטראכט, אזוי ווי א אידעי איז אראפגעפאלן פונעם הימל דארפן מיר גיין צו דער סאמע העכסטער אינסטיטוציע פון די אידישע אינסטיטוציעס אין דער שטאט און בכלל אין קאנאדע. מיר זענען געגאנגען צום קאנאדער אידישן קאנגרעס. און מיר האבן געדארפט דעם קאנאדער אידישן קאנגרעס וואס האט בכלל נישט קיין ערפארונג אויף דעם געביט פון ברענגען געסט און לחלוטין נישט קיין ערפארונג אויף דעם געביט פון ברענגען אידישע אידיש רעדנדיגע געסט, אידישע פאעטן, אידישע שריפטשטעלער, אידישע פאעטן, זענען מיר געקומען צו אים מיט דער פאנטאסטישער אויפגאבע אז ער זאל ברענגען א אידישן פאעט,

צופיל צו טון מיט יידישער ליטעראטור און באזונדערס מיט יידישער פאעזיע. און מען מוז צוגעבן, און איך זאג ס'איז נישט קיין געפערליכע זאך, נישט אלעמען איז געוועזן דער נאמען וואס קלינגט און גליט און לייכט פאר דעם עולם פון די יידיש רעדנדיגע מאסן איבער גאר דער וועלט, איז דארטן געוועזן אינגאנצן א פרעג צייכן. נו, אז מיר זענען געקומען און מיר האבן מיט מיט כח און מיט איבערצייגונג געפאדערט אז מען זאל ברענגען, האט דער קאנאדער קאנגרעס געזאגט און מיט רעכט, אויב עס איז אזוי זאלן אידישע געזעלשאפטן וואס זענען פאראינטערעסירט זאלן זיי אונז צוזאגן זייער פולשטענדיגע מיטהילף, און די מיטהילף איז צוגעזאגט געווארן. פון דער ביבליאָטעק אַליין, פון די שולעס. פון די שולעס האָט מען אונז צוגעזאָגט אַ סך מאָראַלישע שטיצע, און איר וועט זען, אַז מען האָט אונז חוץ דעם געגיבן אויכעט גייסטיגע שטיצע. איר וועט עס זען מיטן גאַנג פון דעם היינטיגן פּראָגראַם, די הסתדרות, די ווילנער, דער יידיש-נאַציאָנאַלער אַרבעטער-פאַרבאַנד און דער קאָנגרעס אַליין, וואָס האָט סוצקעווערן

און דאס איז טאקע וויכטיג צו געדענקען און צו וויסן און צו נעמען זיך אין קאפ אריין און צו האנדלען ווייטער אויף דעם דאזיגן וועג. דער קאנגרעס וואס האט באקומען א גאסט וואס ער האט אים געדארפט איינלאדן וואס ער איז נישט געוועזן מיט אים אינגאנצן באקאנט האט געטראכט נו גוט עס וועט דורכגיין גוט אבער עס איז דורכגעגאנגען בעסער ווי גוט.

גרופע פון דער שטאט וואס האט באזונדערס צוגעלייגט א האנט צו דעם געלינגען פון דעם היינטיגן אוונט. מיר זאגן זיי ארויס אונזער הארציגן דאנק.

געווענליך פירט זיך, אויך היינט האבן מיר א גאסט, געווענליך פירט זיך אז שרייבער פארן נאך א פארלעגער, אזוי פירט זיך עס און באזונדערס אין דער יידישער וועלט. דא האבן מיר א אויסנאמליכן פאל וואס א יידישער פארלעגער פון ניו יארק איז נאכגעפארן א שרייבער, דאס איז דער אייגנטימער פון דעם פארלאג דער קוואל, איך זע אים דא נישט אין זאל, ער איז דא, חבר ישראל לאנדאן,

און דעם ברענגט אנטקעגן חבר ישראל לאנדאן וועלכער איז געקומען דא צו באגריסן, ער איז שוין נישט מער דאס ערשטע מאל וואס ער באגעגנט, ער איז געוועזן אין מדינת ישראל, ער האט אים דארטן געזען, אבער דא איז ער געקומען אים צו באגריסן אויך אין קאנאדע. נו, אז ער איז געקומען באגריסן דעם גאסט, באגריסן אים מיר אים מיט דער גאנצער הארציקייט. איך וויל דא נאך אויסנוצן עפעס א געלעגנהייט, איך וויל. דערמאנען אייך אלעמען ווייל איר האט זיך געאיילט אריינצוגיין אין זאל און צו פארנעמען די בעסטע פלעצער, זענט איר פארבייגעגאנגען דארט די ביכער וואס זענען צוגעגרייט פאר אייערעטוועגן, סוצקעווער'ס ביכער איז למען השם, סיי אויב מיר וועלן מאכן אפשר א קליינע פאוזע, און סיי ביים ארויסגאנג זאלט איר געדענקען אז איר זענט פארבייגעגאנגען די שורה,

וועגן אים זענען געשריבן געווארן אזויפיל לידער ווי ס'זענען געשריבן געווארן וועגן סוצקעווער, מען קען שוין דאכצעך מיר ארויסגעבן א גאנצע סוצקעווער אנטאלאגיע, מען קען שוין ארויסגעבן א גאנצע סוצקעווער אנטאלאגיע, אבער די גאנצע אנטאלאגיע נישט וועגן וועלן מיר רעדן וועגן איר און מיר וועלן נישט לעזן פון איר, אבער דאס סאמע לעצטע ליד אדער די סאמע לעצטע לידער וואס זענען געשריבן געווארן וועגן סוצקעווער און זענען געשריבן געווארן טאקע פון מיראנסקין, וועלכער האט געהאט די געלעגנהייט אים צו באגריסן אין טאראנטא אבער נישט געהאט די געלעגנהייט אים צו באגריסן אין מאנטריאל, וועלן מיר די פאר לידער איבערלעזן מיט דער ערלויבניש פון דעם מחבר זייערן וואס וואוינט אין טאראנטא און מיט דער ערלויבניש פון דער מוזע זייערע, וואס זיצט דא יעצט נעבן אונז. איך ווייס נישט ווי אזוי מען זאגט מוזע בלשון זכר, מוז איך זאגן מוזע? ווי? א מוזניק זאגט זאגט מען? ניין. נו, מיר וועלן זיך נישט וועגן דעם מתווכח זיין, מיר וועלן לעזן דאס ליד. פארדמיונטער צויבערער, רויבער און פרינץ,

אין וואגן פון פייער, דיין אדע דער טויב, דערטראגן דו האסט ביזן הר המוריה איצט שטייסטו א גאסט אין מיין אפענער טיר, נאר ס'פרעסט אויף מיין הארצן א לאטע א געלע. מיר זענען געבליבן ביים לעבן בלויז פיר, בלויז פיר גרויע זינגער פון טויטער קאפעלע.

דו טראָגסט אויף דיין נאַקן די גאָלדענע קייט, פאַררינגל זיי דאָרט, נישט פאַרגעסן צו ווערן. סוצקעווער רעדט, סוצקעווער רעדט, אַ שטילער קוואַל ריזלט און זינגט כּלא־ידע. אַ מעשׂהלע הויערט, אַ וואָרט גיט אַ פּלעט, אַ בילד גיט אַ מיניע און ס'פּערלט אַן אָדע.

פאר אנשרייבן אזעלכע הארציגע לידער. מיר וועלן יעצט איינציגווייז ארויפרופן קינדער פון די אידישע שולעס זיי זאלן רעציטירן לידער פון סוצקעווערן. איך מיין אז דאס איז די סאמע

לאמיר ווייזן סוצקעווערן אז ברוך השם ווי עס זאגן אלע תימנישע אידן ביי יעדער געלעגנהייט ברוך השם האבן מיר דא צאלרייכע קינדער דא היינט האבן מיר נאטירליך די צאלרייכע נישט געקאנט ארויפשטעלן אבער מיר וועלן ארויפשטעלן פיר קינדער פון אלע דריי אידיש שולעס אין דער שטאט. מיר וועלן ארויסרופן לויט דעם אלף בית אז די יונגע ארטיסטינס זאלן זיך וועגן דער פריאריטעט נישט דינגען וועלן מיר זיי רופן לויטן אלף בית. די ערשטע וועט ארויסקומען גיטע איצקאוויטש פון דער אברהם רייזען שולע דאס איז די שולע פון דעם ארבעטער רינג.
מיין נאמען איז גיטע איצקאוויטש. איך בין א תלמידה פון מיטלשול פון אברהם רייזן שול ביי ארבעטער רינג. און אין נאמען פון אלע קינדער פון אונזער שול

די הונדערט גליווערדיגע שכנים, און קיינעמס פנים איז ניטא ווייל ס'איז קיין ליכט ניטא ביי קיינעם נאר יעדער שאטן טראגט א פונק א זעלביגן פאר דעם שאטן דער פונק איז ווייסער פאר דער שרעק, וואס האט זיי אלעמען פארקנאטן באלייכט דער פונק דעם גרונט פון הארץ ווי ס'לייכט א שטערן אין א ברונעם. אין הארצן איז געוויין, געוויין, און טיפער דעם געוויינס ניגונים.
צו איז דאס לעבן שטארק ווי טויט, צו האט א האפט דער הוילער גלויבן, ס'באהאלטן הונדערט זיך אין דר'ערד, און ווייסן ניט וואס טוט זיך אויבן. און אויבן יאגט דאס מיליטער, מען שלעפט המונים צו דער שחיטה, עס ראנגלען זיך פאר זייער פאלק די לעצטע אידן פון דער ליטע, א מיידל שליידערט א גראנאט, די דייטשן טרעטן אפ פארוואונדערט, נאר ס'רויכערט זיך דערביי א קנויט, און ס'פאלט א מויער אויף די הונדערט.

וויל איך דא פארריכטן עפעס, ניין נישט פארריכטן, אבער איך וויל דערגענצן עפעס. מיר האט דער חבר קוטשינסקי, דער קולטור דירעקטאר פונעם קאנאדער אידישן קאנגרעס, געזאגט אזוי, געשריבן אזא מין צעטל, און מיט רעכט. דער פארשלאג, זאגט ער, איז זיכער אראפצוברענגען, זיכער אראפגעפאלן פונעם הימל. אבער עס האט זיך אזוי געמאכט, אזויווי א מעטעאר וואס פאלט. אויף איינעם איז דער אראפגעפאלענער פונעם הימל פראיעקט אים געפאלן, אויף אים ארויפגעפאלן, און ער איז דאס געוועזן דער וואס האט אויסארבעטנדיג דעם פלאן פאר א סעריע קולטור אונטערנעמונגען פאר דעם סעזאן אונטער דער אויפזיכט פון דעפארטמענט פאר קולטור פאר דערוואקסענע ביים קאנאדא-אידישן קאנגרעס פארגעלייגט אז ס'זאל געבראכט ווערן סוצקעווער

אין מדבר סיני פון אברהם סוצקעווער. דער בארג, דער בארג, די שטילקייט בליט מיט בשמים פון אלע דורות, דימענטענע ריינקייט,

אַ קלאַנג, עס בלאָזן קופּערנע טרומעטערס, אַ קלאַנג, און סנהען ווערן די שוואַרצאַפּלען. אַ פֿראָסטיק זילבער שלאָגט פֿון זײַנע שפּאַלטן, און אויף מײַן רוקנביין לויפֿט דורך אַ ציטער, ווי דאָס וואָלט מיך זײַן גײַסט אין פֿעלז באַהאַלטן, באַרירט מיט דער הסכּמה פֿון געביטער.

דער דונער, דער דונער פון די אפלאדיסמענטן האט געגאלטן אלע פיר קינדער גלייך, אבער ווייל זי איז געוועזן דער פינאל האט זי באקומען די גרעסטע צאל. מיר האבן געדארפט היינט האבן א באגריסונגס ווארט פון אונזער טייערן שלמה ווייסמאן, דעם דירעקטאר פון דער פאלקס שולע, און ער האט געמאכט די גרעסטע אנשטרענגונגען אז ער זאל קומען דא היינט און זיין דא היינט מיט אונז, אבער מיר קענען אים אלע און מיר ווייסן אז עס פאסירט אמאל אז ער איז נישט אימשטאנד צו קומען צוליב געזונט צושטאנד, און טאקע היינט האט ער נישט באוויזן צו קענען קומען היינט. מיר ענטשולדיגן זיך און מיר שיקן אים אונזער גרוס, און מיר זענען זיכער אז אין אפאר טעג ארום וועט ער האבן א רפואה שלימה, אבער היינט האט ער בשום אופן נישט געקענט קומען.

מיין אויטאפארטרעט, ווייל מיין לעבן און מיין ליד פון א דיכטער מיינט מיין אויטאפארטרעט. און איך מיין אז עס וואלט געוועזן אן עוולה בשעת מען דארף זיך באלד אריינהערן אין אן אויטאפארטרעט פֿון אַזאַ קינסטלער פֿון פֿאַרביגן און קלאַנגיגן וואָרט, ווי עס איז אַבֿרהם סוצקעווער, וואָלט געוועזן אַן עוולה צו וועלן מאָלן אָדער צייכענען אַ פּאָרטרעט

איז דעמאלטס, וויסענדיג אז דער אוונט דארף פארקומען, האב אויך איך מיר ערלויבט צו שיקן אין שריפט מיינע באגריסונגס ווערטער, און מיט די דאזיגע באגריסונגס ווערטער וויל איך אייך גיבן דאס ווארט סוצקעווערן. דעמאלט אין די באגריסונגס ווערטער איז געזאגט, איז געשריבן געוועזן.

איך מוז אפלייקענען עטליכע זאכן וואס איר האט געזאגט. קודם כל אז איך געזעגן זיך. איך געזעגן זיך ניט. איך בין געקומען זיך אנצוזאפן מיט יידיש-ליבשאפט און מיט יידישער ליבשאפט. און דאָס האָב איך אין זיך פֿון אײַך אַלעמען, און מיט דעם װעל איך זיך קײן מאָל ניט געזעגענען. און נאָך אַ זאַך, איך בין ניט אַראָפּגעפֿאַלן פֿון הימל.
דער פּראָיעקט איז אַראָפּגעפֿאַלן פֿון הימל.
נאָר. באמת א גרויסע פרייד קומענדיג דא איז מיר אראפגעפאלן פון הימל. און אזוי ווי איך געזעגן זיך ניט וועל איך ניט אויסרעכענען די ארגאניזאציעס און די באזונדערע פריינט וואס האבן מיר אזוי שטארק אויפגענומען. גענוג אז איך רעכן זיי אויס גאר אפט אין מיין הארץ. אבער אן אויסנאם וויל איך מאכן מיט די קינדער. ווייל שטענדיג ווי נאר איך זע לעבעדיגע אידישע קינדער און איך הער זייער מחייה'דיגן אידיש, פארלויפן מיר די אויגן מיט פריידיגע טרערן. און איבערגענומען בין איך היינט פון אט דעם אוונט וואס ער ווערט איינגעארדנט דורכ'ן ייווא, און איך זאג דעם קלאנג ייווא, זעה איך פאר זיך די גרעסטע דערהייבנקייט אין ירושלים דליטא אין משך פון די לעצטע צוואנציג יאר ביז'ן חורבן. ערשט אין דער געטאָ-צייט האָט זיך אַנטפּלעקט אין מיר דער גרויסער כוח צום יידישן וואָרט, איך זאָל אים ראַטעווען פון אונטער די חורבות, איך זאָל אים ראַטעווען.

צו פאקן די מאטריאלן, די דייטשן זאלן זיי קענען אפשיקן אין דייטשלאנד אין זייער מוזעאום יודענפארשונג אהנע יודן, און אט זע איך פאר זיך ווי איך קלאמער צונויף, איך נעם צונויף די כתב-ידן פון י"ל פרץ, וויקל זיי ארום מיט א שטריק, און לאז זיי אראפ, אנטקעגן דער געביידע פון דער עס-עס, פון צווייטן זייט גאס, פון דער צווייטער זייט גאס, און עס קומט די ליטווינקע שימייטע, שטעלט איין דעם לעבן און זי נעמט פון מיר אפ פרצעס כתב-ידן און זי באהאלט זיי אין אוניווערסיטעט ביבליאטעק. און אזוי ווי זיינען געהאנגען די כתב-ידן צווישן הימל און ערד, אזוי זיינען געהאנגען דעמאלט אונזערע לעבנס. און ווען די שטאט איז באפרייט געווארן, און איך בין געלאפן צום ייווא איז די געביידע געווען פארברענט, נאר צוויי אייזנס האבן פון איר ארויסגעשטרעקט ווי צוויי אייזערנע הענט, און האבן געשריען צו די הימלען. און שטענדיג ווען איך הער דעם קלאנג ייווא זע איך און איך הער דעם געשריי פון די אייזערנע ייווא-הענט אין ווילנע. אז חסידים נעמען א לחיים. זאגן זיי לחיים מיר זאלן זוכה זיין אנצוטון דעם רעבן נחת רוח, לאמיר אויסרופן אויך דא לחיים, לאמיר זוכה זיין אויף ס'ניי אנצוטון נחת דער אידישער ליטעראטור. מיין חבר מלך ראוויטש וואס ווייס פון פאראויס וואס איך וועל זאגן האט פריער געזאגט אז איך וועל געבן אין מיין היינטיגן שמועס, אין מיין היינטיגן רעפעראט, אן אויטא-פארטרעט פון זיך, ווייס איך ניט צי דאס וועט זיין אזוי, ווייל איך האב מורא צו רעדן צו פיל וועגן זיך וועגן מיין דיכטונג, און ניט אריינצופאלן אין קיין טאן וואס איז ניט פאסיג פאר מיר. איך דערמאן זיך, ערב דער צווייטער וועלט מלחמה איז פארגעקומען אין ווילנע דער צוזאמענפאר פון די רבנים, חיים גראדע באשרייבט עס אין זיין לעצטן בוך, איך געדענק אבער א ווארט פון דעם חפץ חיים פון ראדן, אז ווען מען האט אים געבעטן ער זאל עפענען די פארזאמלונג האט ער ניט געוועלט, האט מען אים געזאגט, סטייטש, איר זייט דאך דער צדיק הדור, זאגט ער, וואס רעדט איר, איך בין דאך א זינדיגער איד, אזוי האט מען אנגעהויבן אים איינצורעדן מיט כל מיני עפיטעטן און ער האט עס אלץ אפגעווארפן. שפעטער האט מען אים געזאגט, איר זייט דאך דער עלטסטער פון אונז, אה, דא האט ער ניט געקענט לייקענען, און געבויגענערהייט איז ער ארויף אויף דער בינע און האט געזאגט איין פסוק, א געוואלדיגן פסוק. ער האט געזאגט אזוי, פאראן אין שמות א פסוק וואס איז גילטיג געווען אמאל בעת אידן האבן געמאכט מזבחות, איז דעמאלט ווען ס'פלעגט ארויפגיין דער כהן צו ווער? פֿלעגט ער קענטיק גײן אָנגעטאָן אין לײַכטע קלײדער, איז געװען פֿאַר אים אַ אָנזאָג, ולא תעלה במעלות על מזבחי פּן תגלה ערװתך עליו. זאָלסט ניט אַרױפֿגײן אױף דער בינע אױף דער מזבח, אין דער הױך אױף די טרעפּ צום מזבח, מע זאָל ניט אַרױסזען דײַן נאַקעטקײט. האט עס דער חפץ חיים פארטייטשט אזוי, זאלסט ניט ארויפגיין מיט דיינע מעלות אויפן באלעמער, מען זאל ניט זען דיין נאקעטקייט. וויל איך ניט, מיינע טייערע פריינט, רעדן וועגן זיך, וועגן מעלות. דעריבער וועל איך וואלט איך ניט געוועלט ביים רעדן אויף דער טעמע מיין לעבן און מיין ליד, דערציילן וועגן מיינע פאעטישע מעלות, נאר בלויז ווי ווייט מעגליך אביעקטיוו דערנענטערן אייך צו דער לאבאראטאריע פון מיין שאפן און צו דער ביאגראפיע פון מיין דיכטונג. ווייל די אמת'ע ביאגראפיע פון א דיכטער'ס לעבן, דאס איז זיין שאפונג. ווי די ביאגראפיע פון דעם נביא איז זיין נבואה. א גאנץ לעבן שטעלט זיך דער פאעט אייביקייט-פאקן, וואלט איך געזאגט, און כאָטש ער שטעלט זיי דאָך זיך ניט אויף זיין לייב, נאָר אויף פּאַפּיר, איז אָבער זיין לייב און זיין נשמה אינעם פּאַפּיר, און דאָס פּאַפּיר טוט אים אומענדלעך וויי. כדי דער פּאָעט זאָל דערגרייכן זיין ציל, מוזן די פאקן אננעמען, מוזן זיי ווירקן אויפן לייענער, און במילא באקומט די קונסט אן אימוניטעט קעגן פארגעסנקייט און קעגן דעם דיכטער'ס אייגענעם פארגאנג. צוויי געשעענישן האבן שטארק באווירקט מיין לעבן אין די פריע יאר. די ערשטע, מיין קינדהייט אין סיביר, מיינע ערשטע זיבן אכט יאר אין ווייטן צפון. וואו מיין מאמע לשון, כאטש מען האט געשריבן וועגן מיר אז איך בין א גוטער אידיש קענער, מעג איך אבער אויסזאגן דעם סוד אז מיין ערשטער לשון וואס איך האב גערעדט אין מיין קינדהייט איז געווען קירגיזיש, ווייל איך האב זיך געפונען צווישן קירגיזן, מיט זיי זיך געשפילט און זיך אויסגעלערנט דעם דארטיגן לשון, און די בילדער אין סיביר אין מיין פריער קינדהייט, א חוטער אין ווייטן סטעפ הינטערן אירטיש פארשנייט, איבערן סטעפ טראגט זיך אן אויסגעצויגענער געוואָי פון א וואלף, דער טאַטע אין דער האַלב-טונקלקייט פֿון חוטער שפּילט אויף זײַן רויטער פֿידעלע אַ ייִדיש ניגון, און איך נעם אויף מיט אַלע חושים די קלאַנגען פֿון דער פֿידל, וואָס מישן זיך מיטן געוויי פֿון דעם וואָלף, און ס'דאַכט מיר, ס'דאַכט מיר, אז איך הער אויפן בוידעמל ווי די טייבעלעך פיקן זיך אויס פון די אייער, און פארטאג די זון גייט אויף פון שניי ארויס ווי אנגעטאן אין א פייערדיגן פעלץ, איך א זעקס יעריגער, קום ארויס באגעגענען דעם טאג, און איך זעה אין דעם שניי די שפורן פון א חיה, און פון ווייטן זעה איך ווי די חיה לויפט, און איר אטעם קרייזלט זיך ארויף אין דעם פראסט אין די הויכן, און נאך אן אטעם גייט אויף, אן אטעם פון א קוימען. אַ רויך, און מײַן אייגענער קליינער אָטעם קלעטערט, קלעטערט, און פֿון די דרײַ אָטעמס ווערט אויסגעצויגן איבערן סטעפּ אַ געצעלט, אָדער בײַ נאַכט, ווען די לבֿנה ליגט אַ פֿאַרפֿראָרענע מיטן נאָז אין שניי. און דער שני-מענטש וואָס איך האָב אָקערשט אויסגעקנאָטן, איז וואָס מער איך קוק אויף אים, דוכט זיך מיר אויס אַז ער טאַנצט אַנטקעגן די שטערן. די דאָזיקע בילדער דימענטן, וואָס זענען אַריין די ערשטע יאָרן אין מיין נשמה, פינקלען פאַר מיר און אין מיר דורך אַלע פֿינצטערנישן. זײ האָבן מיר געטרײסט און באַגאָלדיקט אױך אין געטאָ. זײער זינגענדיקע ליכטיקײט פֿאַרשאַפֿט מיך תּמיד הנאה. און װען כ'בין אַלט געװען אַ יאָר צען שױן אין װילנע,

און אזוי איז געבוירן מיין ערשטע פאעמע סיביר, וואס אירע אפשטראלן קען מען געפינען אין כמעט מיינע אלע שפעטערדיגע שאפונגען ביז היינט צו טאג, אפילו אין געהיימשטאט פינקלט אריין ווארקעט אריין מיין קינדהייט. יא! אויסער מיין קינדהייט האט געמאכט אויף מיר א שטארקן רושם אין די פריערדיגע אין די פריע יארן א מעשה. א מעשה וואס מיין מאמע עליה השלום האט מיר דערציילט וועגן איר טאטן דעם מיכאלישקער רב ר' שבתי פיינבערג מיין זיידע. מיין זיידע איז געווען א גרויסע פערזענליכקייט האט געשריבן, אין משך פון דרייסיג יאר א פירוש אויף מגן אברהם, ער האט זיך אויך איבערגעשריבן מיט ניט קיין אנדערן ווי לעוו טאלסטוי, און ביי מיין מאמען איז ביז. ביזן יאר נײַן און דרײַסיק נאך געווען אויפגעהיט עטליכע בריוו פיר בריוו טאלסטוי'ס צו מיין זיידן וועגן רעליגיעזע עניינים עס דערציילט מיר מיין מאמע אז נאכדעם ווי איר עלטסטער ברודער מיין פעטער לייזער איז אנטלאפן אינמיטן נאכט קיין אמעריקע ווייל אים האט זיך אויסגעדאכט אז טאטע מאמע האבן ליב די קלענערע אינגערע קינדער מער פון אים, האט דער זיידע זיך זייער איבערגענומען פון דער זאך און ער איז קראנק געווארן. מיין פעטער לעיזער איז אוועקגעפארן אין אמעריקע און גענוג צו זאגן אז אין דער ערשטער וועלט מלחמה איז ער געווען אן אדמיראל אין דער אמעריקאנער ארמיי און ער האט אויסגעבויט אליין א גאנצע שטאט אז איר וועט אמאל זיין אין באסטאן הינטער באסטאן איז דא א שטאט אטלעבארא זאלט איר וויסן אז דארטן שטייט א דענקמאל אין בראנז פאר א אידן וואס הייסט יוזעף פינבערג, דאס איז מיין פעטער. איז דער זיידע קראנק געווארן, און דער דאקטער פון שטעטל האט געהייסן ער זאל פארן קיין ווילנע. דער שמש האט איינגעשפאנט. דעם פערד אין שליטן, אויסגעשפרייט מיט שטרוי, און דער קראנקער זיידע אין א ווינטערדיגער נאכט האט זיך אריינגעזעצט אין שליטן, און מיין מאמע איז מיט אים מיטגעפארן. און דער זיידע האט געהייסן מיין מאמען זי זאל מיטנעמען זיין כתב יד אין א רענצל. און איידער זיי האבן זיך ארויסגעלאזט אויפן וועג האט ער נאך געבעטן מען זאל ארויפפארן אויפן בית עלם וואו דעמאלט איז שוין געלעגן זיין ווייב עטל, ווייל טאמער שטארבט ער אין ווילנע זאל ער זיך געזעגענען פריער מיט איר, די מצבה איז געווען פארשנייט, דער בית עלם פארווייט, נאר דער זיידע האט אויסגעפונען די מצבה פון זיין פרוי ווי זי וואלט עפעס ארויס לעבעדיג פון דער ערד א פארשנייטע און ער האט זיך מיט איר געזעגנט. דער וועג איז געווען א פאנטאסטישער וועלף מיט גזלנים מיט א שענק אנצושרייבן א גאנצן בוך. און אין אפאר טעג ארום פארטאג זיינען זיי געקומען אין ווילנע, געקומען אין ווילנע און אריינגעפארן צו מיינע קרובים אויף סטעפן גאס, נאר ווי דערשטוינט איז געווארן מיין מאמע ווען אריינטראגנדיג די זאכן אין שטוב האט זי באמערקט אז דער רענצל מיטן כתב יד וואס דער זיידע האט געשריבן דרײַסיק יאר איז נעלם געווארן. זי האָט געוווּסט, אַז קוים דערוויסט זיך דערפֿון דער זיידע, וועט פּלאַצן זײַן האַרץ. איז זי געוואָרן זייער טרויעריק און זי איז אַוועקגעלאָפֿן צו רב חיים-עוזר גראָדזענסקי פֿרעגן אַן עצה, וואָס מע טוט. האָט רב חיים-עוזר אויפֿגערופֿן די ווילנער רבנים און מע האָט געטראַכט, וואָס מען קען טאָן, כּדי צו ראַטעווען דעם זיידן. מען זאל אפגעפינען דעם כתב יד, און נאך לאנגע שמועסן האט מען באשלאסן, האבן די רבנים באשלאסן, אויפצוהענגען איבער די איבער הונדערט ווילנער קלייזלעך און בתי מדרשים א קול קורא צו די ווילנער גנבים, צו די חשוב'ע ווילנער גנבים, אז אויב אין משך פון דריי טעג וועט ניט אפגעטראגן ווערן צום רבי'ן דער געגנב'עטע רענצל מיט דעם וואס איז דא אינעווייניג, וועלן אלע ווילנער גנבים אריינגעלייגט ווערן אין אזא פינסטערן חרם אז זייער אוראייניקלעך וועלן ניט ארויסקריכן, און מיין מאמע א פארטרויערטע מיט א תפילה אויף די ליפן איז געזעסן אין פאדערצימער און געווארט וואס דא וועט זיין, דער זיידע האט עפעס דערשפירט אז ס'איז ניט גלאטיג. ווען ער האט געבעטן קראנקערהייט מען זאל אים געבן דעם כתב יד, האט די מאמע אלץ געזאגט תרוצים און תרוצים אז די דאקטוירים האבן ניט, דערלויבן ניט און אזוי ווייטער, אבער ביז ווי לאנג קען מען ציען? און אט זיצט א פארטרערטע די מאמע, און עס גייט שוין באלד אריבער דער דריטער טאג, זי איז שוין פאריאושט, און מיט אמאל דערהערט זיך א קלאפ אין טיר. און עס גייט אריין א איד און דערציילט מיט א גלאנציגן קאזיריק ווי עס האט געהייסן אין ווילנע בריליק און מיט שטארקע ברענענדיגע שווארצע אויגן און אין האנט ציטערט אים דער באקאנטער רענצל און דער גנב זאגט צו דער מאמען איך וויל איבערגעבן נאר דעם רעבן אליין, נאר דעם רב אליין. לויפט די מאמע גלייך אריין צו איר טאטן, דערציילט איהם די גאנצע געשיכטע און פארלויפט אז שוין געפונען, געפונען, שרעק זיך ניט. און עס גייט אריין דער גנב, שטעלט אוועק דעם רענצל אויף א בענקל, לאזט ארונטער דעם קאפ, און די אויגן פארלויפן אים מיט ציטערדיגע טרערן, און ער גיט א זאג צו מיין קראנקן זיידן, זיידע! זאגט ער, בענטשט מיך! האט דער קראנקער זיידע אויפגעהויבן דעם קאפ, באקוקט דעם גנב, און ער האט אים געענטפערט, קינד מיינס, וואס קען איך דיר בענטשן? איך בענטש דיר זאלסט נישט זיין קיין גנב. די דאזיגע מעשה אז עס קען פלאצן דאס הארץ צוליב א כתב יד, צוליב דעם וואס די האנט האט געשריבן עפעס מיט א בלייער צי מיט טינט, האט אויף מיר, אויף מיין פאנטאזיע, געמאכט א געוואלדיגן רושם. איך האב אנגעהויבן צו גלייבן אז דער עצם שרייבן איז א הייליגע זאך, און ס'איז טשיקאווע פאר מיר אליין, אז ווען מיין האנט, עפעס ווי די האנט וואלט געווען א מענטש פאר זיך אליין, האט אנגעהויבן צו פירן מיט א בלייער שורות איבער פאפיר, און אויסצואוועבן מיינע ערשטע סיבירער לידער האב איך קיין אנונג ניט געהאט אז ס'איז פאראן שוין א גרויסע יידישע דיכטונג, אז מיר פארמאגן א לייוויק, א יהואש, א קולבאק, ווייל גראד איך, וואס איך שטאם פון רבנים, גראד איך, אזוי האט זיך געמאכט, האב געלערנט אין ווילנע אין א פוילישער גימנאזיע און אין א שלעכטער גימנאזיע, כ'האב פיינט געהאט די לערער. ס'וועט אויך ניט זיין קיין בארימעריי ווען כ'וועל זאגן אז ביים שרייבן מיינע ערשטע לידער האב איך ניט געהאט קיין שום ידיעות וועגן דער פאעטישער קונסט, וועגן די געזעצן פון פאעזיע, וועגן ריטעם, בילד און מישונג פון קלאנגען. נאר געפילט האב איך יא שוין דעמלט אז ניט נאר פייגל-געזאנג, נאר אויך שטומע שטיינער האבן זייער מוזיק, און אז אידיש איז א מעכטיקער ים וואס זיין יעדער כוואלע האט איר באזונדערן ניגון. די גרויסע אנטפלעקונג איז פאר מיר געקומען דעמאלט ווען כ'האב זיך באקענט נענטער מיט דער אידישער פאעזיע. אבער דעם אמת מוז איך זאגן אז איך בין אביסל דערשראקן געווארן. פארוואס? ס'איז מיר אויסגעקומען מאדנע וואס וויכטיגע אידישע פאעטן וואס האבן געלעבט מיט א פערציג פופציג יאר צוריק און געווען שטארק בארימט, איז איצט ווען איך האב זיי געלייענט האבן זיי מיר אויסגעזען שפראכליך און פארמעל פארעלטערט. פארוואס האב איך געטראכט דעמאלט? זײַנען די דאָזיקע װיכטיקע פּאָעטן אין משך פֿון פֿערציק-פֿופֿציק יאָר אַזױ פֿאַרעלטערט געװאָרן. איך האָב געװוּסט, אַז אַלטער װײַן איז גוט, אָבער פֿאַרעלטערטער װײַן טױג ניט. מיר האט זיך אויך אויסגעדאכט אז מען ווערט עפעס ביי אונז געבוירן שוין פארעלטערט. און נאך מער האט עס מיר פארוואונדערט ווען איך האב געלייענט פוילישע פאעטן, למשל מיצקעוויטשן, שאפונגען געשריבן מיט הונדערטער יארן צוריק, און ווי מעכטיג עס פלעסקען די סטראפן.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק,